אז מען זעצט זיך לערנען, ס'ארבעט אויף ביידע וועגן, סיי די יצר טוב און סיי די יצר הרע, יעדער מאכט זיכער זאלסט מאכן געלט, ווייל אז מען לערנט קומט השפעה, און די יצר הרע האפט אויך אז ס'וועט עפעס ארויסנעמען דערפון, זאגט די הייליגע גמרא. מ'וועט ענדיגן די פרק בסייעתא דשמיא היינט. אונז האלט מיר דף מ ד עמוד ב' ממש פון אויבן. זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו איז סתם רבינו געווענליך ווען א אמורא רעדט פון רבינו איז עס רב האט ער געזאגט אז על הביעא דאס איז אייער ועל מיני קופרא און אויף פלייש כל מיני בשר טייטש רשי איז בתחילה אלץ א פארברכה איז מברך שהכל מאכט מען א שהכל ולבסוף בורא נפשות אבל ירקא לא די אמורא רב יצחק בר אבדימי לערנט אז עסן ירקות עסן וועדזשטעבלס איז נישט גענוג א חשוב'ע אכילה, ס'איז נישט גענוג א חשוב'ע מאכל, און איך דארף נישט מאכן קיין בורא נפשות, רבי יצחק אמר אפילו ירקא, אז אפילו אויף ירקות דארף איך מאכן א בורא נפשות, אבל מיא לא אויף וואסער נישט, פון די מחלוקת דא, צו איך דארף מאכן אויף וואסער א בורא נפשות אדער נישט, פון דעם האבן די ראשונים פארשטאנען אז אין די משנה ווען רבי טרפון זאגט אז רבי טרפון אומר בורא נפשות אויף וואסער מאכט מען בורא נפשות, רבי טרפון רעדט בורא נפשות אלץ א פארברכה, ווייל צו איך זאג בורא נפשות. אלס א נאכברכה ביי וואסער, דאס איז א נייע שמועס צווישן אמוראים גייען מיר ווייטער ורב פפא אמר אפילו מיא אפילו א מענטש טרינקט וואסער, עס איז אביסל אינטערעסאנט היינט איז וועדזשטעבלס און וואסער דאס קען מען זאגן וועדזשטעבלס איז א ריזיגע פארט פון א מענטשנס עסן, עכ"פ די לעצטע צוואנציג יאר נישט געווען א קינד האט נישט געגעסן קיין וועדזשטעבלס ס'איז ס'איז נישט. ס'איז נישט געווען אזוי איינגעפירט, היינט איז עס ממש געווארן א א פאפולערע זאך, און וואסער, מען פלעגט טרינקן ארענדזש דזשוס, און טרינקן וואסער פון סינק איז קיינעם נישט איינגעפאלן, איז אבער וואסער איז יא געווארן א געהעריגע טרינק, און דא זעט מען אז די אחרונים אז די אמוראים האבן א שמועס צו אויב וואסער איז גענוג א חשוב'ע. געטראנק איך זאל דארפן מאכן א בורא נפשות, זאגט יעצט די גמרא, רב פפא אמר אפילו מיא אז אפילו אויף וואסער מאכט מען א בורא נפשות, מר זוטרא עביד כרב יצחק בר אבדימי, ער האט זיך געפירט ווי רב יצחק בר אבדימי אז אויף ירקות האט ער נישט געמאכט קיין בורא נפשות, רב שימי בר אשי עביד כרבי יצחק האט זיך געפירט ווי רבי יצחק אז אויף וואסער האט ער נישט געמאכט קיין בורא נפשות אבער אויף ירקות יא, וסימנך, געבט יעצט די גמרא א סימן, חד כתרי, דעם וואס איך רוף אן מיט איין נאמען וואס דאס איז דאס איז מר זוטרא כתרי ער טוט אזוי ווי די וואס איך רוף אן מיט צוויי נעמען דאס איז רב יצחק בר אבדימי איך דערמאן אים און איך דערמאן זיין טאטנס נאמען ותרי כחד און די רב שימי בר אשי וואס איך רוף מיט צוויי נעמען כחד ער טוט אזוי ווי ר' פפא לכאורה וואס ר' יצחק ביסט גערעכט ס'איז דא צוויי ר' יצחק ס'איז דא ר' יצחק בר אבדימי און ס'איז דא ר' יצחק אליין ער טוט אזוי ווי ר' יצחק געוואלדיג אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט אנא זמנא דכי מדכרנא א צייט וואס איך דערמאן א צייט וואס איך געדענק פשט איז ווען איך האב עס אין מיינד איז עבידנא ככולהו אז איך מאך א בורא נפשות. שמועס אפילו אויף אויף וואסער און ס'שוין דא א שמועס א פריערדיגע שמועס וואס מיינט ווען איך געדענק איך מיין ס'עפעס אפשענעל די שלחן ערוך איז עפעס אפשענעל אז ווען איך געדענק ווען איך בין אין די מוד דעמאלטס וועל איך עס מאכן איז כ'האב איך געהערט איינע פון די מגידי שיעור אויף די ליינס האב איך געהערט זאגט נאך פון חזון איש אז בורא נפשות אויף וואסער איז א רשות און שפעטער האב איך עס געטראפן אין שיטה מקובצת אז די שיטה זאגט אז וואסער וואס א מענטש טרינקט און ער מאכט א בורא נפשות איז נאר רשות, ס'איז נישט ממש א חובה על כל פנים, ס'איז נישט די זעלבע חובה ווי אויף די אנדערע זאכן, וועגן דעם זאגט ער אנא זמנא דכי מדכרנא ווען איך געדענק איז עבידנא ככולהו. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנן מ'האט געלערנט אין א. מאכט מען אויף א וואסער קודם. שוא, פארוואס נישט? יא. יא. לויט ווי אונז שמועסן מיר יעצט איז עס רשות, רשות מיינט אויך מיינט נישט אז מען טרעפט אסאך מאל די לשון פון רשות און לכתחילה זאל מען עס טון. ניין, וויפיל האלץ די מלאך לייגט אריין אין גיהנום ווייס איך נישט פונקטליך ווי אזוי ס'ארבעט, אבער קיבלו עליהם כחובה, ס'איז שוין אין דעם האב איך, איך וויל נישט מען זאל נעמען דעם רשות אזוי פאר פעיס וועליו ווייל מען דארף וויסן וואס רשות מיינט, גיימער ווייטער. תנן, כל שטעון ברכה לאחריו טעון ברכה. ס'איז א אינטערעסאנטע משנה אין מסכת נדה, שטייט יעדע זאך וואס איך מאך א נאך ברכה, דארף איך מאכן א פאר ברכה, מ'וועט קיינמאל נישט טרעפן א זאך וואס ס'דא א חיוב פון א נאך ברכה, עס זאל קומען אן א פאר ברכה, אבער פארקערט איז יא דא, אבער ויש שטעון ברכה לפניו. ס'איז יא דא זאגט מ"ד עמוד ב' האסטו שפסע ויש שטעון ברכה לפניו ס'איז דא זאכן וואס איך מאך א ברכה פון פארדעם ואין טעון ברכה לאחריו ס'קומט נישט מיט א נאכברכה זאגט די גמרא בשלמא לר' יצחק בר אבדימי לאפוקי ירקא פארשטיי איך זייער גוט אז מ'רעדט פון אונזער וועטשטעבלס וואס א שהכל מאך איך האב איך גארנישט קיין חיוב צו מאכן בורא נפשות האב איך א פארברעך און נישט א נאכברכה לר' יצחק לאפוקי מיא מיינט עס וואסער אז ביי וואסער איז די פאל וואס איך מאך נאר א פארברכה און נישט א נאכברכה, אלא לרב פפא, לאפוקי מאי, רב פפא וואס לערנט אז מען מאכט א בורא נפשות אויך אויף וואסער, לאפוקי מאי, וואס איז די כוונה פון די משנה, ענפערט די גמרא, לאפוקי מצוות, ווי רש"י שמועסט אויס, ס'דא די אלע ברכות, די אלע מצוות וואס תפילין ציצית, תקיעת שופר, לולב, וואס איך מאך א ברכה פארדעם, אבער ס'איז נישט דא קיין נאך תקיעת שופר מאכט מען א ברכה, ס'איז נישט קיין חיוב צו מאכן א.

זיי מאכן דאך יא א ברכה, עכ"פ ביי איין פאל מאכן זיי א ברכה אויף ברכת המצוות א נאכברכה, וואו האבן זיי א פאל פון א זאך וואס איך מאך נאר א פארברכה נישט א נאכברכה, יעצט תוס' האט דא זייער א שיינעם שמועס אז וואס איז געווען די חשבון פון די בני מערבא זיי האבן געמאכט אזא ברכה, איז קודם כל זאגט תוס' אז די בני מערבא זענען געגאנגען תפילין א גאנצן טאג, און זענען געגאנגען א גאנצן טאג און ס'איז געקומען ביינאכט האבן זיי עס אויסגעטוהן, האבן זיי געלערנט אז לילה לאו זמן תפילין איז און זיי האבן עס געדרשנ'ט פון א פסוק ושמרת את החוקה מימים ימימה אז אז תפילין גייט מען ארום בייטאג און ביינאכט איז דא א חיוב עס אויסצוטון ממילא די סילוק די עצם אויסטון די תפילין דאס איז געווען א מצוה ווייל זיי האבן געהאלטן ביינאכט טאר מען נישט גיין קיין תפילין און נאכדעם זיי האבן געענדיגט מקיים זיין די מצוות תפילין פון א גאנצן טאג און זיי האבן עס אויסגעטון האבן זיי געמאכט אויף דעם א ברכה אונז לערן מיר אז לילה בעצם מדאורייתא קען מען אויך גיין תפילין ס'איז נאר א דרבנן. אז א מענטש זאל נישט צוקומען לידי הפחה, נישט קענען אפהיטן די תפילין בקדושה, וועגן דעם טוט מען אויס די תפילין, און ושמרת את החוקה לערנט מען גייט ארויף אויף פסח, סגייט נישט ארויף אויף תפילין, ווייל אונז האמיר נישט די גאנצע דרש, אבער אונז איז נישט אנגענומען די מצוה. על כל פנים זעט מען אז ביי זיי מאכט מען א נאכברכה, די בני מערבא מאכן א נאכברכה אויך אויף. אויף ברכת המצוות, על כל פנים ביי איין פלאץ, איז לאפוקי מאי, ווען די משנה זאגט אז ס'דא אזאך וואס איך מאך א פאר ברכה און נישט א נאך ברכה וואו איז דאס, ענטפערט די גמרא לאפוקי ריחני, די אלע בורא עצי בשמים, בורא מיני בשמים, בורא עשבי בשמים, און יעדע זאך וואס איך מאך א ברכה אויף נאר אויף די ריח און נישט דא קיין נאך ברכה, ממילא דאס איז די כוונה פון די משנה. אמר רבי ינאי, א שטיקל הקדמה, אונז גיימער דא האבן פארשידענע אינטערעסאנטע מימרות פון אמוראים וואס זאגן וואס א מענטש זאל יא עסן און וואס א מענטש זאל נישט עסן, און בכלליות טרעפן מיר אויך אין רמב"ם אז די אלע זאכן זענען געזאגט געווארן לויט ווי די דרכי הרפואה האבן געהאלטן בזמניהם, וואס חז"ל האבן, ס'איז געווען אנגענומען אז ס'איז געזונט צו עסן און וואס איז און וואס מ'האט אנגענומען אז ס'שאדט. איינער האט מיך נעכטן גערופן אז ער האט אויסגעהערט א שיעור פון צוויי וואכן צוריק און מען האט גערעדט דארטן פון די די גמרא זאגט דארטן אז אז א מענטש וויל זיין מאגן זאל זיין בסדר ווען ער עסט זאל ער מקפה מים זיין און ווען ער עסט זאל ער צוטרינקען וואסער אז די גאנצע וואסער זאל שווימען האט ער מיר געזאגט אז די רמב"ם איז זייער שארף קעגן פון דעם קעגן דעם פארוואס כ'האב עס נישט דערמאנט ביים שיעור כ'האב עס נישט דערמאנט ווייל כ'האב נישט געדענקט איז. על כּל פּנים, זעט מען אַז דער רמבם אַליין האָט שוין גענומען געוויסע זאַכן וואָס דערמאַנט אין די גמרא. אויב ס'איז געווען אָנגענומען בזמנו, אַה, מצד די חכמת הרפֿואה אַז ס'איז אַנדערש, האָט ער, האָט ער אַביסל, ווי מע זאָגט, אַנדערש געלערנט. סאָ דאַרף מען אויך וויסן אַז וואָס אונז דאַרפֿמיר אַרויסנעמען פֿון די גמרא איז צו זײַן קאָנטשעס, צו זײַן וואַכזאַם, וואָס מע נעמט אַרײַן אין מויל, אַז דאָס איז אַ וויכטיקע זאַך. אַפֿילו אַמוראים האָבן אַוועקגענומען אַ גאַנצע עמוד גמרא אַז אַ מענטש זאָל. זיין אחריות'דיג מיט וואס ער עסט, אויב ער ווייסט עפעס איז נישט גוט פאר אים, ס'שאדט אים צו זיין געזונט, ס'ברענגט אים מאגן פראבלעמען, זאל א מענטש דאס נישט עסן, זאגט די הייליגע גמרא אין אמר רבי ינאי, אמר רבי ינאי אמר רבי, כל שהוא כביצה, ביצה טובה ממנו, ביצה איז אזא גוטע מאכל, אז יעדע זאך וואס איך גיי עסן, בשיעור פון א ביצה, כ'האב א שאלה, זאל איך עסן א קאקוש קעיק בשיעור כביצה אדער זאל איך עסן א אייער בשיעור כביצה? איז ס'נישט דא גארנישט וואס קען קאמפיטן מיט א ביצה עז לאנג עס איז די זעלבע שיעור כי אתא רבין אמר טבא ביעתא מגולגלתא העלף מיר ארויס מיט די טייטש טבא ביעתא מגולגלתא ס'מיינט א געבראטענע איי א איי וואס איז געבראטן אבער ס'איז נאך, ס'איז נאך, ס'איז נאך רינעדיג, ס'איז אזוי ווי א לויזע אייער לאמיר עס רופן ווי מ'קאכט עס היינט, אז מ'קאכט עס באט ס'בלייבט נאך רינעדיג, איז משיתא קייסי סולתא, קייס איז א שיעור וואס איז כגודל א לוג, א לוג איז זעקס בייצען, סאו אונז קומען דא אן צו א חשבון פון זעקס מאל זעקס וואס דאס איז זעקס און דרייסיג, זעקס און דרייסיג בייצען פון סולת קען נישט קאמפיטן מיט איין ביצה וואס איז אפגעקאכט אזוי בצליה, אבער נישט זייער שטארק אפגעקאכט, מען זעט אויב מען וויל עס צושטעלן צו די היינטיגע חכמי רפואה זעט מען אז די גמרא האט שוין דעמאלטס פארשטאנען די מעלה פון פראוטין ווערסוס קארבס ווערסוס צוקער. גייען מיר ווייטער, כי אתא רב דימי אמר טבא ביעתא מגולגלתא משיתא אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט מטויתא וואס דאס מיינט אז ס'איז שוין אינגאנצן געקאכט ס'איז שוין פארהארטעוועט מארבע איז עס עקוויוועלענט ווי איז עס בעסער ווי פיר מאל ווי פיר קייסים ווי פיר לוגין וואס אונז האבן פריער געזאגט פון די סולת מבושלתא אויב איז עס געקאכט וויאזוי טייטשט מבושלתא אין וואסער מבושלתא געקאכט אין וואסער איז כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו דארטן גיי איך צוריק צו מיין אריגינעלע שיעור אז ווען כ'האב א ביצה פון א אנדערע פון א פון א אנדערע מאכל, און כ'האב א ביצה וואס איז געקאכט, איז ענדערש עס די ביצה. איז זאגט ער אבער לבר מבשרא, די איינציגסטע זאך וואס איז בעסער איז פלייש, וואס איז ווייטער פראוטין, וואס דאס קען נאך קאמפיטן, פלייש די סייז פון א ביצה, קען נאך קאמפיטן מיט די אייער וואס איז אויטאמאטיש די סייז פון א ביצה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער געשטאנען אין די משנה, דער עולם קען אריינקוקן די עמוד. יא, פאר א מינוט, די נעכטיגע משנה אויף עמוד א' איז געשטאנען רבי עקיבא אומר אפילו אכל שלק, אונז האבן געהאט דארט א שאלה אויף וואס דארף איך בענטשן, איז רבי עקיבא קומט מיט א חידוש אז אפילו אכל שלק, א מענטש עסט געקאכטע וועדזשטעבלס והוא מזונו און דאס איז זיין שפייז, אין אנדערע ווערטער איך גיי פון דעם זאט ווערן, איך האב אפגעמאכט אז דאס איז מיין מיעל, דארף ער בענטשן געהעריג, ער דארף בענטשן שלש ברכות. פרעגט די גמרא מי איכא מידי דהוה שלק מזונו, ווי וועטשטעבלס איז וועטשטעבלס, וויאזוי פון פון לעטעס גייט מען זאט ווערן, וויאזוי ארבעט דאס? אמר רב אשי בקלח של כרוב שנו, אז מ'רעדט דא פון די הארטע חלק פון קראוט, וואס די גמרא האט פארשטאנען אז דאס איז א מין גרינס וואס דאס טוט יא זאט מאכן, די גמרא גייט ברענגען א ברייתא ווי מ'זעט

פאר די מאגן כרישין, דאס איז כרתי, דאס די גרינס וואס אונז האבן שוין געהאט אפאר מאל, איז קשין לשיניים, ס'איז נישט גוט פאר די ציין, ויפין לבני מעיים, אבער ס'איז גוט פאר די מאגן, כל ירק חי, יעדעס מאל א מענטש עסט רויע גרינצייג מוריק מאכט עס גרין די פנים פון א מענטש, נעמט אים אוועק קלסתר פניו, נוטל תואר הפנים טייטשט רש"י, די גמרא גייט עס באלד זאגן ווען מ'רעדט, ס'איז נישט ממש אז. יעדעס מאל מען עסט וועטשטעבעלס ברענגט עס פראבלעמען. וכל קטן, יעדע זאך וואס איז קליין, אנדערע ווערטער עס איז א חיה וואס דארף נאך וואקסן. די גמרא גייט רעדן למשל פון א גדי, א גדי וואס איז נאכנישט אנגעקומען לרוב גודלו, מען האט אים גענומען, מען האט אים געשחט'ן קליינערהייט, איז מקטין, גייט עס צוריק האלטן די וואוקס פון א מענטש. וכל נפש, יעדע זאך וואס האט א נשמה, און מען עסט עס גאנצערהייט, למשל רש"י רעדט פון פישן, אז איך עס אויף א גאנצע פישל. און משיב את הנפש, די זעטיגט עס די נפש, וכל קרוב לנפש, ווען מען רעדט פון די חלקים פון א בהמה, יעדע זאך וואס איז נענטער צו די לב, און די בני מעיים וועט מען באלד זעהן זאכן וואס די חיות פון די בהמה איז מיתלא תלוי בו, איז משיב את הנפש, גמרא גייט באלד אויסשמועסן, כרוב, דאס איז אונזער כרוב אויף וואס רבי עקיבא האט געזאגט אז מען דארף בענטשן, איז למזון, דאס איז זייער א גוטע שפייז אויף צו זעטיגן, ותרדין, אונז האבן שוין געהאט אויבן, אז ותרדין לרפואה, תרדין איז ברענגט א רפואה, און די ברייתא פירט אויס אוי לו לבית, בית איז א משל צו די כרס, די בויך פון א מענטש ווערט אנגערופן בית, שהלפת עוברת בתוכו, וואס די לפתן, די צושפייז, אונז האבן שוין דערמאנט אין פריערדיגע שיעורים וואס ס'גייט אריין אין דעם וואס די ברייתא נעמט אן אז ס'נישט גוט, אז ס'נישט געזונט, און די גמרא גייט באלד. ווייטער אויסשמועסן די גמרא גייט צונעמען די ברייתא און זאגן פונקטליך ווען לפתן איז יא גוט און ווען לפתן איז נישט גוט. לאמיר זען. אמר מר. ס'מיר אויבן געלערנט. טחול, די חלק הבהמה וואס הייסט טחול, יפה לשיניים, ס'גוט פאר די ציין, וקשה לבני מעיים, ס'נישט גוט פאר די מאגן. פרעגט די גמרא מאי תקנתיה, וואס ווילסטו פון מיר? זאל איך עס יא עסן אדער זאל איך עס נישט עסן? ענטפערט די גמרא. נלעסיה ונשדייה איך זאל עס צוקייען באט איך זאל עס אויסשפייען סאו איך קען האבן די מעלה פון אז ס'איז גוט פאר די ציין וועל איך האבן און ס'וועט נישט אנקומען צו די בני מעיים וועל איך נישט האבן די פראבלעם כרישין קשין לשיניים ויפין לבני מעיים מאי תקנתיה וואס זאל איך טון מיט די כרישין איך וויל דאך עס עסן באט איך וויל נישט שעדיגן די ציין ענפערט די גמרא לשלקינהו קאך עס גוט אויף נעם די כרישין קאך עס גוט אזוי ווערט עס מער נישט הארט, אז ס'איז מער נישט הארט ברענגט עס מער נישט קיין פראבלעמען אויף די ציין, ונבלעינהו און איך קען עס גרינגערהייט אראפשלינגען אן קייען, און שוין, האב איך מיך געשפארט די פראבלעמען. כל ירק חי מוריק, דאס איז שוין א וועטשטעבל וואס מאכט די מענטש גרין, אמר רבי יצחק בסעודה ראשונה שלאחר הקזה, מ'רעדט נישט אלעמאל, נאר. די ערשטע סעודה וואס א מענטש רעדט נאכדעם וואס מען האט גענומען פון אים בלוט זאל נישט עסן קיין וועטשטעבעלס, ואמר רבי יצחק כל האוכל ירק קודם ארבע שעות, אסור לספר הימנו, עס איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי צו לערנען, איך וועל לערנען וויאזוי ס'זעט אויס פון רשי א פנים ווי דער רשש האט פארשטאנען פון רשי איז אזוי, כל האוכל האוכל ירק קודם ארבע שעות, א מענטש האט געגעסן וועטשטעבעלס אין די ערשטע פיר שעה פונעם טאג, וואס די ערשטע פיר שעה פונעם טאג. איז נישט די סדר א מענטש זאל עסן, סאו ס'קומט אויס אז זיין חבר איז נאך הונגעריג, איז אסור לספר הימנו, זאל די חבר נישט שמועסן מיט דער וואס האט געגעסן די וועטשטעבלס מאי טעמא משום ריחא, ווייל די ווייל וועטשטעבלס האט א שטארקן ריח און מ'וועט שפירן די ריח הפה פון יענעם, עט די חבר ווערן זייער הונגעריג, און ס'נישט געזונט אז די חבר זאל ווערן טריגערד פון יענעמ'ס עסן אין א צייט וואס דער חבר עסט נאך נישט ווייל מען האלט נאך אין די פיר שעה פונעם טאג. ואמר רבי יצחק, דאס איז אן אנדערע הלכה, אז אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות, פשוט ווייל ס'איז נישט גוט פארן מאגן. סאו אונז לערנמער, ס'דא אנדערע וועגן, אבער אונז לערנמער אז ס'דא דא צוויי זאכן, איינס אז די חבר זאל נישט שמועסן מיט איינער וואס האט געגעסן וועטשטעבלס אין די פיר שעה, צוויי פארן אוכל אליין, דו גיי נישט עסן ווייל ס'איז נישט גוט פאר דיר. פארציילט די גמרא א מעשה, אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי זענען געזיצן ביי א סעודה אדער ביי א טיש, אייתו קמייהו ירק חי קודם ארבע שעות, מען האט געברענגט פאר זיי וועדזשטעבלס אין די ערשטע פיר שעה פונעם טאג, איז אמימר ורב אשי אכול מר זוטרא לא אכל מר זוטרא נישט געגעסן, אמרו ליה מאי דעתיך פארוואס עסטו נישט, דאמר רבי יצחק כל האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו משום ריחא, איז והא אנן דקאכלינן וקא משתעית בהדן? דו זיצט דא און דו רעדסט מיט אונז, סאו ס'זעט אויס אז דו ביסט נישט חושש צו די ווערטער פון רבי יצחק, סאו אויב אזוי פארוואס עסטו נישט? אמר להו אנא כאידך דרבי יצחק סבירא לי, וואס רבי יצחק אדרעסירט נישט נאר די חבר פון דער וואס האט געגעסן, אז גיי נישט שמועסן מיט דיין חבר וואס האט געגעסן, נאר ער אדרעסירט אויך דעם אוכל, דאמר רבי יצחק, אסור לאדם שיאכל ירק חי קודם ארבע שעות, וועגן דעם עס איך נישט גיימיר ווייטער כל קטן מקטין ס'איז געשטאנען ווען א מענטש עסט א חיה א וואס איז נאך נישט אנגעקומען צו רוב גודלו אמר רב חסדא אפילו גדיא בר זוזא אפילו מ'רעדט פון אזא פעטן ציג וואס פארקויפט זיך פאר א זוזא עפעס א פריים קאט ציג וואס בעצם איז עס גוטע פלייש ס'איז שומן'דיגע פלייש ס'איז טייערע פעטע פלייש. אבער ווייל די בהמה נאכנישט געוואקסן וויפיל ס'האט זיך געפאדערט ס'זאל וואקסן, מען האט אים גע'שחט'ן פריצייטיג, גייט דאס ברענגען אויף א מענטש אז ער זאל אויך נישט וואקסן. זאגט די גמרא ולא אמרן אלא דלית ביה רבעא, רשי מאכט די חשבון פונקטליך אויף פארשידענע חיות אז דלית ביה רבעא זענען נאכנישט אנגעקומען צו א פערטל פון זייער גודל, אבל אית ביה רבעא אויב זיי זענען שוין געוואקסן א פערטל פון זיין גודל לית לן בה, איז דארף איך מיך נישט זארגן. זאג די, איז געשטאנען ווייטער אין די ברייתא כל נפש משיב נפש, אויב א מענטש עסט א גאנצע זאך וואס האט א נפש, איז עס משיב נפש, ס'זעטיגט דעם זעהל, אמר רב פפא אפילו גילדני דבי גילי, מ'רעדט פון א געוויסע זייער קליינע פישעלעך וואס זיי געפינען זיך ביי אגם, בקני אגם, זיי הויערן דארט אין די נידריגע וואסערן, איז אפילו אזעלכע קליינע פישלעך, אזא דגים קטנים מאוד, טייטש רש י, איז ווייל איך עס עס גאנץ, און ווייל ס'איז די סדר אז ער גייט נישט וואקסן מער, דער, די קליינע פישלעך, ער איז נישט קליין ווייל ער נאך נישט. ווייל ער איז נאכנישט אנגעקומען לרוב גודלו, ער איז קליין ווייל דאס איז זיין סייז, ער גייט קיינמאל נישט ווערן גרויס. אז איך עס עס, האט עס די מעלה אז ער איז משיב נפש. רעדט מען אבער פון קליינע פישעלעך וואס קענען פאטענטשעלי וואקסן מער, גייט עס צוריק צו די פריערדיגע שמועס פון כל הקטן מקטין אז ס'ברענגט פראבלעמען. אמער.

משיב נפש אמר רב אחא בר יעקב, מ'רעדט פון עונקא, טייטשט רש י צואר, וואס איז מקום בית השחיטה, א מענטש עסט האלז פלייש, איז דא אזא זאך? איינער ווייסט דערפון? האלז פלייש? צונג פלייש ווייס איך איז דא, אז א מענטש עסט וסמוך ללב ולמעיים, זאגט רש י ס'איז נאנט צו די לב און די מעיים וואס דאס איז די מקור החיות פון א בהמה, און האלז פלייש איז געזונט, אזוי זעהט דא אויס. אמר רבא לשמעיה, האט רבא געזאגט פאר זיין שמעיה, כי מייתית לי אומצא דבישרא, ווען דו ברענגסט מיר א שטיקל פלייש פון די בוטשער, טרח ואייתי מהיכא דמקרב לבי ברוך. ברענג מיר א שטיקל פלייש וואס איז ווי נענטער צום האלז, און די האלז ווערט אנגערופן בי ברוך, ווייל דאס איז די פלאץ וואו איך מאך די ברכה, ווי רש י זאגט שברכו שם על השחיטה, מען מאכט דאך א ברכה ווען מען שעכט, סאו די האלז ווערט אנגערופן בי ברוך, איז רבא האט זיך אזוי געפירט אז ער האט געזוכט מען זאל אים ברענגען ס'איז געווארן שפעט, אז מ'זאל אים ברענגען א שטיקל פלייש ווי נענטער צו די האלז, לאמיר עס פרובירן מאכן שנעל, מ'זאל ענדיגן די פרק, איז געשטאנען כרוב למזון ותרדין לרפואה, איז משמע אז כרוב, אנטשולדיגטס, כרוב למזון ותרדין לרפואה, איז כרוב למזון אין, לרפואה לא, איז משמע אז די קרויט

דו זעסט מען פארקויפט פיינע לפתן, לא תימא לי, קום מיך נישט פרעגן במאי כריך ריפתא, במאי כרכת ריפתא, מיט וואס מען גייט היינט איינטינקן די ברויט, איינוויקלען די ברויט, ווייל עס איז דא לפתן, פארשטיי אליין אז היינט עסט מען לפתן, ווייל ס'איז זייער געשמאק, אמר אביי גייט יעצט די גמרא מאכן פארשידענע באגרעניצונגן, מבלי בשר, דעריפ שטייט אין די ברייתא אז לפתן איז נישט געזונט, דאס אויב קאך איך עס נישט מיט פלייש, אויב קאך איך עס מיט פלייש, איז די פלייש, די שמן פון די פלייש האט א כח צו צעברעכן די פראבלעם פון לפתן. ורבא אמר מבלי יין איך דארף צוטרינקן וויין. איתמר, אונז האבן טאקע אזוי געלערנט א שמועס פון אמוראים, רב אמר מבלי בשר. אז די פראבלעם פון עסן לפתן איז נאר אויב איך קאך עס נישט מיט פלייש. שמואל אמר מבלי עצים, אויב איך קאך עס נישט אסאך. אויב קאך איך עס אסאך, אין אנדערע ווערטער ס'דא גענוג האלץ אינעם אויוון אז דאס זאל קאכן גענוג לאנג, האב איך נישט קיין פראבלעם מיט עסן לפתן. ר' יוחנן אמר מבלי יין אז דארף צוטרינקן וויין. האבן מיר געהאט דריי עצות וויאזוי זיך ארויסצודרייען פון די פראבלעם פון עסן לפתן. אמר ליה רבא לרב פפא. סודני, רש"י טייטשט סודני, מיינט בעל שכר תמרים. די גמרא זאגט אויף פארשידענע פלעצער אז רב פפא האט געהאט א שענק, ער פלעגט פארקויפן שכר, ער פלעגט פארקויפן ביר. איז האט רבא געטשעלענדזשט רב פפא און ער זאגט אים אזוי, אנן תברינן לה בבישרא וחמרא. אונז האמיר דא צוויי עצות וויאזוי מען קען צוברעכן די פראבלעם וואס איז דא אין לפתן, אדער אז מען קאכט עס מיט פלייש אדער מען טרינקט צו וויין. אתון דלא נפיש לכו חמרא, דו טרינקסט נישט קיין וויין, דו ביסט מיסטער ביר, דו טרינקסט נאר שעיק. שכר, במאי תבריתו לה, וואסערע עצה געסטו זיך? אמר ליה בציבי, נוצט ער די דריטע עצה וואס דאס איז האלץ אז מען קאכט עס לאנג, וואס דאס איז איינס פון די דריי עצות וואס האבן מיר געהאט, ממילא אפילו איך טרינק נישט קיין וויין, און אפילו איך קאך עס נישט אין פלייש, האב איך נאך אלץ א וועג וויאזוי צו מאכן די לפתן אז ס'זאל נישט זיין פראבלעמאטיש. פארציילט די גמרא, מ'האט זיך טאקע אזוי געפירט אין די הויז פון רב הונא, פון רב פפא, די אונזער רב פפא דא, כי הא דביתהו דרב פפא, די ווייב פון רב פפא, בתר דמבשלא לה, ווען זי האט געענדיגט קאכן לפתן, תברא לה האט זי צובראכן די שארפקייט פון די לפתן בתמנן אופי פרסייתא, זי האט אריינגעווארפן אכציג גרויסע שטיקלעך האלץ אינעם אויוון, זי האט עס געלאזט קאכן, קאכן, קאכן, אזוי עס זאל נישט זיין קיין פראבלעם. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, דג קטן, א מענטש עסט קליין, מליח, קליינע געזאלצענע פישלעך, פעמים שהוא ממית, קען אמאל ממש ברענגען א סכנה פאר א מענטש,

לא מטוי שפיר לא אמרן אלא דלא שתה בתריה שכרא, נישט צוגעטרינקן אביסל ביר אבל שתה בתריה שכרא לית לן בה, געשטאנען אין די משנה והשותה מים צמאו לצמאו, דווקא ווען א מענטש טרינקט וואסער ווייל ער איז דארשטריג איז זאל ער מאכן א שהכל, פרעגט די גמרא לאפוקי מאי וואס דען טרינקט א מענטש וואסער ווייל ער איז נישט דארשטריג, אמר רב אידי בר אבין לאפוקי מאן דחנקתיה אומצא, ס'איז אים שטעקן געבליבן א שטיקל בשר, שטיקל פלייש אין האלז, און ער דארף אויסגארגלען דעם גארגל, טרינקט ער וואסער, אזא מענטש דארף נישט מאכן קיין ברכה ווייל ער איז נישט דא צו טרינקן. ר' טרפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן. איז ר' טרפון דינגט זיך, ר' טרפון לערנט אז איך מאך א פאר ברכה, ווען איך טרינק וואסער איז נישט קיין שהכל, נאר וואס דען, איך מאך א בורא נפשות. אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי ואמרי לה לרב יוסף הלכתא מאי, וואס טו איך להלכה איך זאל מאכן א שהכל אויף וואסער אדער איך זאל מאכן א בורא נפשות פאר וואסער? אמר ליה, פוק חזי מאי עמא דבר, גיי קוק וויאזוי די וועלט פירט זיך, און די וועלט פירט זיך אז א פאר ברכה מאך איך א שהכל, אזוי זאגט רש"י, און א בורא נפשות מאך איך נאכדעם, פשט איז די וועלט האט אנגענומען ביידע ברכות אבער מ'האט עס אזוי מסדר געווען אז איך מאך א פאר ברכה פארדעם און א אלס א שהכל און א בורא נפשות נאכדעם, אפשר ליגט דא אויך א הכרעה פון די וועלט לגבי לייבי'ס שאלה אז מ'זאל יא